מלכים ב' פרק כ"א, אונז האבן געלערנט נאך דעם מלך צדיק וואס איז געווען חזקיהו, למעשה האט ער געטון עפעס ראנג מיטן ווייזן פאר דעם מלך בבל'ס שלוחים די גאנצע אוצרות וואס איז געווען דארט און ישעי' האט אים געזאגט אז ס'גייט קומען א גלות וועגן דעם אבער נישט בימיו בימי בניו, און לערנען אונז יעצט וואס איז געשען בימי בניו, און למעשה מ'מוז לערנען וועגן מנשה בן חזקיה, מנשה איז געווען דער זון פון חזקיה המלך, ער איז דער נעקסטער מלך, ער איז נישט געווען קיין צדיק, נישט נאר דעם, דער פסוק איז מאריך אין זיין רשעות, עם כל זה, זעהן אונז אז ס'איז נישט געשעהן וואס די אייבערשטער האט שוין געזאגט, דער ישעיה נביא האט שוין געזאגט בזמן חזקיה בזמן בנו גייט געשעהן די גלות, ס'איז נישט געשעהן פארוואס? ווייל מנשה האט יא עפעס תשובה געטוהן אזוי שטייט אין די פסוק, דא לערנט מען בעצם די כח התשובה אז ס'העלפט אפילו ס'איז געווען קלאר א נביאה אז ס'גייט געשעהן די גלות. איז געווען מנשה איז געווען צוועלף יאר במלכו, פון דעם קען מען אפשר לערנען אונזערע חכמים אז ער איז געבוירן בעצם נאכן מחלה פון חזקי, חזקי האט דאך געלעבט פופצן יאר נאכן מחלה, קומט אויס אז ישעי' איז ערשט אה מנשה איז ערשט געבוירן געווארן נאכדעם, ער איז געווען קעניג פינף און פופציג יאר אין ירושלים, זיין מאמע האט געהייסן חפציבה, און וואס איז געווען זיינע מעשים? זיינע מעשים איז געווען שלעכט, ער האט געטון אזוי ווי אלע גוים וואס זיי האט די אייבערשטער מוריש געווען מפני בני ישראל, און זיין טאטע חזקי איז טאקע געווען א צדיק ער האט אוועק גענומען אלע במות. אלע שלעכטע זאכן וואס זענען געווען, ער האט זיי צוריק געבויט, ער האט געמאכט מזבח פאר די בעל, ער האט געטון אלעס וואס אחאב האט געטון, געמאכט פאר די אשירה, זיך געדינט אלע צבא השמים, בקיצור, די פסוק איז מדגיש דא ווי שלעכט ס'איז געווען מנשה, אין די בית השם, אין די בית המקדש, אין ביידע חצרות, אינעווייניג אינדרויסן, האט ער געמאכט במ מזבחות, ס'הייסט פאר די געטשקעס. און אין די בית השם אין די מקום וואו ירושלים וואס די אייבערשטער האט געזאגט בירושלים אשים את שמי דארט טאקע האט ער מעיז פנים געווען זעט אויס אז ביז אים האט קיינמאל נישט געהאט קיינער נישט געהאט אזא חוצפה מ'האט געדינט עבודה זרה אינדרויסן אבער אין די בית המקדש אין ירושלים טון עבודה זרה דאס איז א חידוש פון מנשה און ער האט מעביר געווען בנו באש און ער האט געמאכט מעונן מנחש אוב וידעוני בקיצור אן א סוף זאכן און אין דעם הויז און דער פסוק איז מאריך אין דעם בית הזה וואס דער אייבערשטער האט געזאגט האט בוחר געווען און וויבאלד ער גייט לייגן זיין נאמען אין דעם הויז לעולם געזאגט פאר דוד פאר שלמה ער גייט נישט מגלה זיין די אידן גייט עס מער נישט אוועקשיקן די אידן פון דארט דארט האט ער מנשה געמאכט א געטשקע און אויף דעם קומט א נבואה אזוי ווי די סדר איז אז מען טוט עבודה זרה מען טוט שלעכטס קומט א נביא און עס שטייט נישט וועלכע נביא עס שטייט וידבר ביד עבדיו הנביאים אינטערעסאנט אז עס שטייט נישט וועם יען עשה מנשה מלך מלך יהודה טוט די תועבות און ער האט מחטיא געווען ער איז חוטא און מחטיא איז מחטיא את יהודה דאס הייסט נישט נאר אזוי ווי ירבעם בן נבט האט מחטיא געווען ישראל איז מחטיא את יהודה לכן כה אמר ה' אזוי זאגט דער אייבערשטער איך גיי ברענגען א שלעכטס אויף ירושלים אשר כל שומעיו תצלנה ס'גייט זיך קלינגען אין די אויערן פון ווער ס'הערט אזא שלעכטע זאך. כ'וועל געבן אויף ירושלים אזוי ווי עס איז געשען צו שומרון די זעלבע זאך קו שומרון די זעלבע זאך וואס איז געשען צו בית אחאב קרי די קו די משקל וואס מען איז שוקל די עבירות אדער מיט דעם וואס מחריב די שטאט די זעלבע זאך וואס איז געשען צו זיי גייט געשען צו ירושלים כ'וועל איבערקערן ירושלים נישט נאר איבערקערן אפווישן אזוי ווי כאשר ימחה את הצלחת זעהט מען נעמט א טעלער מען עסט עס אויף מען געבט עס א וויש אפ אזוי גיי איך אפווישן ירושלים כ'וועל אפלאזן שארית נחלתי ס'הייסט די וואס זענען איבערגעבליבן פון ישראל איז נאר געבליבן יהודה יעצט זיי גייען אויך גיין ביד אויביהם און זיי זאלן זיין לבז ולמשסה לכל אויביהם, פארוואס זאל ער טון די זאך, זייט זיי זענען ארויס געגאנגען פון מצרים טון זיי זיך מאכן זיי מיר און רעגן זיי מיר אויף, זיי דינען עבודה זרה און די פסוק לייגט צו, נישט נאר דעם, נאר ער דער מנשה האט געמאכט אסאך רציחה, געהארגעט אסאך דם נקי האט ער געגאסן, אנגעפילט ירושלים, מלא את ירושלים פה לפה, דאס איז לשונות וואס מיר גייען זען בעצם אין ישעיה, דא איז אזעלכע לשונות אנגעפילט מלאות דמים, בקיצור, און למעשה איז דאס געשען, ס'שטייט נישט דא פארוואס, אין דברי הימים שטייט אז מנשה האט יא עפעס תשובה געטוהן, על כל פנים ווער ס'וויל קוקן ווייטער וואס מנשה האט געטוהן אלע זיינע עבירות קען קוקן אין ספר דברי הימים, ער איז געשטארבן, מ'האט אים באגראבן נישט אין זיין אין די קברות המלכים, נישט ביי קברי אבותיו נאר אין גן עוזא, זעהט אויס די רשעים האט מען נישט געוואלט באגראבן דארט אדער אפשר איז דא אנדערע ריזענס, מ'האט אים נישט באגראבן אין קבר המלכים, און ווער איז דאן געווארן די מלך? אמון זיין זוהן איז געווארן די מלך. איז וואס זענען די מעשים פון אמון? ער איז געווען צוויי און צוואַנציק יאר אלט, געווארן מלך, איז געווען מלך סך הכל צוויי יאר, זיין מאמע האט געהייסן משולמת בת חרוץ, קיצור ער האט געטון די זעלבע זאך וואס מנשה האט געטון, געגאנגען בדרך מנשה אביו, געדינט עבודה זרה, גילולים און אזוי ווייטער, וואס איז געשען? ער איז נאר געווען מלך צוויי יאר, פארוואס וואס איז געשען? זיינע קנעכט האבן געמאכט א קשר, א מרידה קעגן אים, און מען האט אים געהארגעט, אבער למעשה עס האט נישט געהאלפן, זעהט אויס זיי האבן געוואלט אז זיי גייען ווערן די קעניג, אבער די עם הארץ, די עולם, די פאלק, האט נישט מסכים געווען צו די קשר פון עבדי אמון, און זיי האבן געהארגעט די קושרים על המלך, און זיי האבן געמאכט זיין זון יאשיהו די קעניג נאך אים, איז עד כאן דברי אמון, ווער ס'וויל קוקן ווייטער קען קוקן אין דברי הימים, מען האט אים אויך באגראבן אין גן עוזא מיט זיין טאטע מנשה, און זיין זון יאשיהו ווערט די קעניג נאך אים, דאס לערנען אין די נעקסטע פרק, אין צוויי פרקים די מעשות פון יאשיהו המלך.